בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף י"ח, מען הייבט אן דף י"ח עמוד א' די דרייצענטע שורה פון אויבן, אנפאנג שורה, מאן תנא הא דתנו רבנן, איז אזוי, איידער מען הייבט אן היינט די סוגיא עמער אויסשמועסן בקצרה כמה וכמה שיטות וואס מען גייט זעהן משך די סוגיא, און אזוי אויך עמער איבערגיין אפאר פסוקים צו בעסער פארשטיין די סוגיא, איז אזוי, אונז האמיר שוין געזעהן אז א טמא שנזר, א מענטש שטייט אין א בית הקברות און איז מקבל אויף זיך נזירות, דארף ער נישט ברענגען די קרבנות טומאה, און ממילא ווען הייבט זיך אן זיין נייע נזירות? די זיבעטע טאג פשט ער איז זיך מטהר און שפריצט אויף זיך די אפר פרה אדומה, און די זיבעטע טאג שפריצט ער אויף זיך די אפר פרה אדומה ער טובל'ט זיך, און נאך יענע טאג הייבט ער אן ציילן זיין נייע נזירות. אבער וואס טוט זיך מיט א טהור'ע נזיר וואס איז טמא געווארן? איז ער דארף שוין ברענגען קרבנות, איז ער קען נישט אנהייבן ציילן די נייע נזירות די זיבעטע טאג, נאר ער דארף ווארטן ביז די אכטע טאג, און די אכטע טאג הייבט ער אן ציילן זיין נייע נזירות. יעצט אונז וועמיר זעהן היינט כמה וכמה שיטות, ווען משך די אכטע טאג הייבט ער אן ציילן זיין נייע נזירות, יעצט ס'איז נוגע למעשה אויכעט, ווייל לאמיר זאגן אונז וועמיר טרעפן א שיטה וואס די שיטה האלט אז צוועלף אין מיטאג הייבט ער אן די נייע נזירות, איז אויב אזוי וואס עט זיין טאמער ער עט טמא ווערן נאכאמאל פאר צוועלף אין מיטאג, עט ער נישט דארפן ברענגען נייע קרבנות, פשט ער עט זיך דארפן מטהר זיין אבער עט נאר ברענגען איין מאל קרבנות, טאמער אבער ער עט טמא ווערן נאך צוועלף אין מיטאג, איז פשט ער איז נאכאמאל טמא געווארן אין א נייע נזירות. ער עט זיך דארפן נאכאמאל מטהר זיין און ברענגען נייע קרבנות צוויי מאל קרבנות איז פשט ס'איז נוגע הלכה למעשה איז אזוי אונז וועמיר זעהן היינט אין די סוגיא אז ס'דא אפאר שיטות טאקע ווען הייבט זיך אן די נייע נזירות די ערשטע שיטה וואס וועמיר זעהן איז די שיטה פון רבי רבי האלט אז טאקע די אכטע טאג הייבט זיך אן די נייע נזירות ברגע וואס ס'הייבט זיך אן די אכטע טאג דעמאלטס הייבט זיך אן די נייע נזירות איז טאקע לויט רבי וועמיר זעהן טאמער די נזיר עט נאכאמאל טמא ווערן די אכטע טאג איז פשט ער איז טמא געווארן אין זיין נייע נזירות עט ער דארפן נאכאמאל ברענגען קרבנות, אזוי האלט רבי, שפעטער עמיר זעהן די שיטה פון ר' יוסי בר' יהודה, און די זעלבע זאך ר' אליעזר האלט אויכט אזוי, אז זיי האלטן אז מען הייבט אן די נייע נזירות שוין די זיבעטע טאג, קרבנות דארף מען ערשט ברענגען די אכטע טאג, איז לויט זיי וואס געשענט אז מען ווערט טמא די זיבעטע טאג, דארף מען ברענגען נייע קרבנות צו נישט, דאס וועמיר זעהן היינט משך די סוגיא, שפעטער עמיר זעהן די שיטת חכמים, וואס חכמים האלטן אז די נייע נזירות הייבט זיך נישט אן אטאמאטיש די אכטע טאג, נאר נאר נאך מען ברענגט די קרבן חטאת, נאר נאכדעם וואס מען האט מקריב געווען זיין חטאת, נאר דעמאלטס הייבט זיך אן די נייע נזירות, איז טאקע לויט די חכמים איז פשוט אז טאמער מען ווערט טמא פארן ברענגען די חטאת, איז פשט מען איז טמא געווארן משך די אלטע נזירות, דארף מען נישט ברענגען נייע קרבנות, נאר טאמער מען ווערט טמא נאכן חטאת, דארף מען ברענגען א נייע סעט קרבנות, און שפעטער עמיר זען די שיטה פון רבי ישמעאל, וואס דאס איז רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, וואס ער האלט אז די נייע נזירות הייבט זיך ערשט אן נאר נאכדעם וואס מען איז מקריב סיי די חטאת, און סיי די אשם, פשט לויט זיין שיטה לויט רבי ישמעאל'ס שיטה איז טאמער מען ווערט טמא פארן חטאת אדער פארן אשם איז דאס אלץ א חלק פון די אלטע נזירות דארף מען נישט ברענגען נייע קרבנות, טאמער מען ווערט טמא נאכן אשם דעמאלטס העט מען דארפן ברענגען נייע קרבנות, דאס איז די שיטות וואס מען העט זען היינט משך די סוגיא, יעצט אזוי לאמיר אריינקוקן א רגע אין די פסוקים זען וואס שטייט טאקע אין פסוק לגבי א נזיר וואס איז טמא געווארן, ווען ברענגט ער זיין קרבנות, און ווען הייבט ער אן זיין נייע נזירות. איז אזוי, שטייט אין פסוק, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, וטמא ראש נזרו וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו. די פסוק זאגט אונז דא אז טאמער א נזיר ווערט טמא, דארף ער זיך מטהר זיין זיבן טאג, און די זיבעטע טאג דארף ער זיך שערן, זאגט די פסוק ווייטער, וביום השמיני די אכטע טאג, יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אוהל מועד, די אכטע טאג דארף ער ברענגען צוויי פייגלעך, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, און די כהן איז מקריב איין פייגל א חטאת די אנדערע א עולה, וכפר עליו מאשר חטא און דאס איז א כפרה פאר אים אשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא, פשט יענע טאג איז וקידש את ראשו, הייבט ער אן זיין נייע נזירות, פשט נאכדעם שטייט אין פסוק אז די כהן איז מקריב די חטאת מיט די עולה, שטייט אין פסוק אז ער הייבט אן זיין נייע נזירות, שטייט אין די נעקסטע פסוק, והזיר לה' את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם, והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו, הערשט אין די נעקסטע פסוק ווערט הערשט דערמאנט די ענין פונעם קרבן אשם, איז ווי מ'עט זעהן היינט אין די סוגיא, די גמרא העט דרש'ענען לויט די אלע שיטות די פסוקים דא, וואס גייט דא פאר פארוואס שטייט קודם די חטאת נאכדעם די עולה, און הערשט נאכדעם שטייט אין פסוק אז ער הייבט אן די נייע נזירות, און פארוואס שטייט די קרבן אשם נאך אלעמען, איז דאס וועט מען זעהן משך די סוגיא, זאגט די הייליגע גמרא, מאן תנא הא דתנו רבנן, ווער איז די תנא וואס האט געלערנט די קומענדיגע ברייתא, שטייט אין די ברייתא, די ברייתא האבן מיר שוין געזעהן כמה וכמה פעמים, זאגט די ברייתא אין בין טמא שנזר לנזיר טהור שנטמא, אלא שטמא שנזר שביעי שלו עולה מן המנין, ונזיר טהור שנטמא אין שביעי שלו עולה לו מן המנין, די ברייתא זאגט וואס איז א חילוק צווישן א טמא שנזר, צווישן א מענטש וואס איז מקבל אויף זיך נזירות אין א בית הקברות, און א טהור'ע נזיר וואס איז טמא געווארן, זאגט די ברייתא די איינציגסטע חילוק איז אז די טמא שנזר הייבט אן ציילן די נייע נזירות די זיבעטע טאג, און די טהור וואס איז טמא געווארן הייבט אן די נייע נזירות די אכטע טאג, איז ווער איז די תנא וואס האלט אזוי? ענטפערט די גמרא, אמר רב חיסדא רבי היא, דאס איז רבי, דאמר רבי, וואס רבי זאגט טאקע, אין נזירות טהרה חלה אלא עד שמיני, רבי האלט אז ווען הייבט זיך אן די נייע נזירות די אכטע טאג, אזוי ווי שטייט דא אין די ברייתא, זאגט רב חיסדא, ווייל דאי תימא רבי יוסי ברבי יהודה היא טאמער דו'סט וועלן זאגן דאס איז רבי יוסי ברבי יהודה דאס קען נישט זיין, ווייל רבי יוסי ברבי יודא האלט, דאס האט מען שוין אויסגעשמועסט, האמר נזירות דטהרה משביעי דחיילא, רבי יוסי ברבי יודא האלט אז אפילו טאקע קרבנות ברענגט מען די אכטע טאג, אבער די נייע נזירות הייבט זיך אן די זיבעטע טאג, און דא אין די ברייתא שטייט קלאר נישט אזוי, איז א ראיה אז די ברייתא גייט כשיטת רבי, נישט כשיטת רבי יוסי ברבי יודא. ברענגט יעצט די גמרא טאקע די מחלוקת צווישן רבי און רבי יוסי ברבי יודא, מאי רבי און מאי רבי יוסי ברבי יודא, ברענגט די גמרא א ברייתא, דתניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, אזוי ווי מ'האט יעצט אויסגעשמועסט, וקידש את ראשו ביום ההוא, נאכדעם וואס דער פסוק דערמאנט אז דער כהן איז מקריב א חטאת מיט א עולה איין פייגל אזוי איין פייגל אזוי, שטייט אין פסוק וקידש את ראשו אז ער הייבט אן די נייע נזירות ביום ההוא, און ממילא דרש'נט רבי ביום הבאת קרבנותיו דברי רבי, רבי האלט אז די ביום ההוא קומט אונז זאגן אז יענע טאג, די טאג וואס ער ברענגט זיין קרבנות, פשט די אכטע טאג, דאס איז די טאג וואס ער הייבט אן ציילן די נייע נזירות, רבי יוסי ברבי יודא אומר, ר' יוסי בר' יודא קריגט זיך, ר' יוסי בר' יודא האלט ביום תגלחתו, פשט, ר' יוסי בר' יודא האלט אז דאס וואס שטייט ביום ההוא מיינט נישט צו זאגן יענער טאג די אכטע טאג הייבט זיך אן די נייע נזירות, נאר ס'מיינט צו זאגן די זיבעטע טאג, די טאג וואס ער שערט זיך אפ, דעמאלטס הייבט זיך אן די נייע נזירות, די אכטע טאג ברענגט מען טאקע קרבנות אבער די נייע נזירות הייבט זיך אן די זיבעטע טאג, יעצט וואס איז די נקודת המחלוקת צווישן רבי און ר' יוסי בר' יודא, דאס וועט מען באלד זעהן אין די סוגיא, אבער פארדעם ברענגט די גמרא א משנה, והא דתנן,

פארוואס? ווייל ער האט זיך קיינמאל נישט מטהר געווען. אבער דאס הייסט נישט נזיר שנטמא טומאות הרבה, ער איז נישט טמא געווארן אפאר מאל, ס'איז אלץ איין לאנגע טומאה, ער האט זיך נאכנישט מצליח געווען צו מטהר זיין, און גראדע איז ער נאכאמאל טמא געווארן, איז קען נישט זיין דאס איז די ציור פון נזיר שנטמא טומאות הרבה. יעצט לאמיר גיין א טראט ווייטער, לאמיר זאגן ער האט געשפריצט אויף זיך די אפר פרה אדומה די דריטע טאג, און די זיבעטע טאג, און יעצט די זיבעטע טאג ווערט ער טמא נאכאמאל, נאכן זיך טובל'ן. איז ווייטער, דאס איז נישט א נזיר שנטמא טומאות הרבה, דאס איז אלץ איין לאנגע טומאה. יעצט לאמיר גיין ווייטער א ציור, לאמיר זאגן, ער האט געשפריצט אויף זיך די אפר פרה אדומה אין די דריטע טאג, און די זיבעטע טאג, און יעצט האלט ער די אכטע טאג, וואס לויט רבי איז דאס שוין א נייע נזירות. און וואס געשענט ער ווערט יעצט טמא? איז ער ווערט יעצט טמא? אוודאי הייסט עס טאקע טומאות הרבה, ס'איז א נייע טומאה פון א נייע נזירות, אבער אוודאי לויט רבי ביי אזא ציור העט ער דארפן ברענגען נייע קרבנות. ווייל ער איז טמא געווארן יעצט אין זיין נייע נזירות, איז פשטות ווי מ'האט שוין זעהן די משנה קען נישט שטימען לויט רבי, זאגט טאקע די גמרא, מאן תנא, ווער איז די תנא וואס האט געלערנט די משנה אין כריתות, אמר רב חיסדא, זאגט טאקע רב חיסדא, רבי יוסי ברבי יודא היא, דאס איז רבי יוסי ברבי יודא, דאמר, וואס רבי יוסי ברבי יודא האלט. נזירות טהרה משביעי חיילא. רבי יוסי ברבי יהודה האט מען דאך געזען האלט אז אפילו א טהור'ע נזיר איז טמא געווארן דארף ברענגען קרבנות די אכטע טאג אבער די נייע נזירות הייבט זיך אן די זיבעטע טאג און ממילא לויט רבי יוסי ברבי יהודה קען מען פארשטיין די משנה זייער גוט ווייל ומשכחת לה די משנה רעדט זיך ביי א ציור כגון שנטמא בשביעי וחזר ונטמא בשביעי ומני רבי יוסי ברבי יהודה היא כיוון דלא יצא שעה הראויה להביא קרבן אינו חייב אלא קרבן אחד פשט לויט רבי יוסי ברבי יהודה שטימט עס אז מען חייב אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס א נזיר איז טמא געווארן, ער הייבט אן שפריצן אויף זיך די אפר פרה אדומה די דריטע טאג די זיבעטע טאג יעצט שטייט ער די זיבעטע טאג ער הייבט היינט אן די זיבעטע טאג ציילן זיין נייע נזירות און ער ווערט נאכאמאל טמא שוין ער איז נאכאמאל טמא געווארן פשט ער איז טמא געווארן יעצט אין זיין נייע נזירות דארף ער יעצט אנהייבן דאס גאנצע זאך פונדאסניי ער איז ווייטער שפריצט אויף זיך נאכאמאל די אפר פרה אדומה די דריטע טאג די זיבעטע טאג יעצט די זיבעטע טאג נאכאמאל איז ציילט ער ווייטער א נייע נזירות און יעצט ווערט ער טמא נאכאמאל, אבער ווי נישט ווי ער איז טמא געווארן פאר די אכטע טאג, ער איז טמא געווארן פאר די טאג וואס ער איז מחיוב צו ברענגען די קרבנות, איז פאר דעם האלט ר' יוסי בר' יהודה אז אפילו טאקע ער איז טמא געווארן א נייע טומאה, א נייע נזירות דא איז טמא געווארן, אבער היות וואס ער איז טמא געווארן איידער ער איז געווען מחיוב צו ברענגען קרבנות איז גענוג אז ער ברענגט נאר איין סעט קרבנות, דאס זאגט דא די משנה און די משנה גייט טאקע כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, לייגט רב חיסדא צו, ווייל דאי תימא רבי היא, טאמער דו עסט פרובירן איינצוזעצן די משנה כשיטת רבי, שטימט עס נישט, ווייל אי דנטמא בשביעי וחזר ונטמא בשביעי וחזר ונטמא בשביעי, כולה טומאה אריכתא היא פשט לויט רבי, וואס די נייע נזירות הייבט זיך ערשט אן די אכטע טאג, איז א נזיר וואס האלט אין איין טמא ווערן די זיבעטע טאג, הייסט דאס נישט טומאת הרבה, ס'איז אלץ איין לאנגע טומאה, ווייל ער האט זיך נאך קיינמאל נישט מטהר געווען, ער האט קיינמאל נישט אנגעהויבן די נייע נזירות. ווייטער ואי דנטמא בשמיני וחזר ונטמא בשמיני, טאמער ער ווערט טמא די אכטע טאג און נאכדעם הייבט ער אן פון דאס ניי ווערט נאכאמאל טמא די אכטע טאג, איז דא טאקע דאס איז טומאת הרבה, אבער הרי יצתה שעה שראויה להביא קרבן היות וואס ער איז טמא געווארן נאכדעם וואס ער איז געווארן מחיוב בקרבנות, איז דארף ער אוודאי ברענגען א נייע סעט קרבנות קען ער נישט יוצא זיין נאר מיט איין סעט, איז לויט רבי האט נישט די משנה קיין שום פשט, מוז מען טאקע זאגן אז די משנה גייט כשיטת ר' יוסי בר' יהודה, און רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז אפילו טאקע א נזיר וואס ווערט טמא הייבט אן ציילן די נייע נזירות די זיבעטע טאג, אבער פון דעסטוועגן טאמער ער ווערט טמא די זיבעטע טאג איז אפילו טאקע ס'איז טומאת הרבה ס'איז נאך א טומאה פון א נייע נזירות דארף ער נישט ברענגען א נייע סעט קרבנות ווייל היות וואס ער איז טמא געווארן פאר די אכטע טאג פאר ער איז געווארן מחיוב צו ברענגען די קרבנות איז קען איין סעט קרבנות מכפר זיין און מטהר זיין אויף אלע טומאות. על כל פנים גייט יעצט די גמרא צוריק צו די מחלוקת פון רבי, ר' יוסי בר' יהודה האבן מיר געזען פריערט אז זיי קריגן זיך, און האבן מיר געזען אז זיי ביידע לערנען עס ארויס פון די זעלבע פסוק, אבער וואס איז פשט פון די מחלוקת? זאגט די גמרא מאי טעמא דרבי, פארוואס האלט רבי אז די נייע נזירות הייבט זיך ערשט אן די אכטע טאג? ענטפערט די גמרא אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, והדר וקידש את ראשו, פשט שטייט קודם אין פסוק, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש ער דארף ברענגען קרבנות, און נאכדעם שטייט וקידש את ראשו, וואס אזוי ווי מיר האבן געשמועסט וקידש את ראשו איז פשט ער הייבט אן א נייע נזירות, זעהן מיר דא אז די אכטע טאג הייבט מען אן א נייע נזירות, ורבי יוסי ברבי יהודה, וואס האלט רבי יוסי ברבי יהודה? זאגט רבי יוסי ברבי יהודה אם כן לימא קרא וקידש את ראשו, פשט טאמער ביסט גערעכט אז די וקידש את ראשו איז פשט מען הייבט אן די אכטע טאג א נייע נזירות, זאל שטיין אין פסוק נאר וקידש את ראשו, און כ'העב אליין וויסן אז די אכטע טאג הייבט זיך אן די נייע נזירות, ביום ההוא למה לי, וואס איז די איבעריגע ביום ההוא וואס שטייט אין פסוק שטייט וקידש את ראשו ביום ההוא, פארשטייט זיך ס'איז ביום ההוא, און וואס קומט די ביום ההוא מוסיף זיין, נאר וואס דען, זאגט רבי יוסי ברבי יהודה, אם אינו ענין לשמיני, תנהו ענין לשביעי, פשט היות ס'איז איבעריגע ווערטער, נוצט מען דאס אויף א דרשה, אז ביום ההוא קומט אונז זאגן נישט דער טאג, נישט די אכטע טאג, נאר פארקערט די זיבעטע טאג, די טאג וואס ער שערט זיך, דעמאלטס הייבט ער אן די נייע נזירות, פאר די אכטע טאג אוודאי ברענגט ער די קרבנות אבער די זיבעטע טאג הייבט זיך אן די נייע נזירות קען ער אנהייבן ציילן די נייע נזירות. איי פרעגט די גמרא, ורבי נמי הא כתיב ביום ההוא, לויט רבי שטייט אויך ביום ההוא, וואס טוט רבי מיט די ביום ההוא? ענטפערט די גמרא אמר לך רבי, רבי קען זאגן ההוא להכי דאתא, און ניצט די ביום ההוא פאר אנדערע דרשה, לומר לך, אף על פי שלא הביא קרבנותיו, פשט כ'וואלט ווען אפשר געמיינט אז די נייע נזירות הייבט זיך נאר אן נאכדעם וואס ער האט געברענגט זיין קרבנות, דא זאגט רבי נישט אזוי, זאגט רבי ביום ההוא, די אכטע טאג, גראד וואס די אכטע טאג הייבט זיך אן, הייבט זיך אן די נייע נזירות אפילו ער האט נאכנישט געברענגט זיין קרבנות. פרעגט אבער יעצט די גמרא, ורב חסדא, מאי דוחקיה לאוקמה כרבי יוסי ברבי יהודה, לוקמה כגון דנטמא בליל שמיני ורבי, פשט אונז האמיר געזעהן א משנה אין כריתות וואו די משנה אין כריתות זאגט נזיר שנטמא טומאות הרבה אינו מביא אלא קרבן אחד און רב חסדא האט איינגעזעצט טאקע יענע משנה כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה ווייל לויט רבי האט עס נישט קיין שום פשט אבער יעצט פרעגט די גמרא אז לכאורה קען מען יא איינזעצן יענע משנה אויך כשיטת רבי ווי אזוי מען קען איינזעצן די משנה כשיטת רבי ביי א ציור אזוי אז א נזיר איז טמא געווארן און ער הייבט זיך אן מטהר זיין ער שפריצט אויף זיך די אפר פרה אדומה די דריטע טאג די זיבעטע טאג יעצט אז ס'ענדיגט זיך די זיבעטע טאג די נאכט פאר די אכטע טאג ביינאכט אינמיטן די נאכט דעמאלטס איז ער טמא געווארן נאכאמאל. איז אזוי ווי די גמרא פארשטייט יעצט מיט א פשטות, אז רבי האט דאך געזאגט ווען הייבט זיך אן די נייע נזירות די אכטע טאג, וואס מיינט די אכטע טאג? די נאכט פאר די אכטע טאג, ווייל ביי אידן גייט דאך די נאכט פאר די טאג, איז פארשטייט יעצט די גמרא מיט א פשטות אז לויט רבי הייבט זיך אן די נייע נזירות ביינאכט, באלד עמיר זעהן די גמרא זאגט נישט אזוי, אבער אזוי פארשטייט יעצט די גמרא. יעצט אזוי, ווען הייבט זיך אן די חיוב צו ברענגען קרבנות? נאר בייטאג, ביינאכט קען מען נישט מקריב זיין קיין קרבנות. אזוי פארשטייט יעצט אויך די גמרא מיט א פשטות, באלד עמיר זעהן אויך ס'נישט אזוי פשוט, אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא קען מען איינזעצן די משנה אין כריתות לויט רבי, פארוואס? ווייל וואס עט געשעהן טאקע אז א איד עט טמא ווערן די נאכט פאר די אכטע, איז פון איין זייט האלט ער שוין אינמיטן די נייע נזירות, פון די צווייטע זייט איז ביינאכט איז ער דאך נאכנישט מחויב צו ברענגען קרבנות, יעצט ביי אזא ציור וואס ער איז טמא געווארן פאר ער איז געווארן מחויב צו ברענגען די קרבנות, אוודאי עט רבי האלטן אז ער עט נישט דארפן ברענגען א נייע סעט קרבנות אויף די טומאה, ווייל ער איז טמא געווארן פאר ער איז געווארן מחויב צו ברענגען די קרבנות, ביי אזא ציור איז יעדער מודה אז ער דארף נאר ברענגען איין סעט קרבנות, איז אויב אזוי זייער געשמאק, לויט רבי האמיר א ציור פון נזיר שנטמא טומאות הרבה, דער נזיר איז טמא געווארן אפאר טומאות, די ערשטע טומאה איז געווען די ערשטע נזירות, די צווייטע טומאה איז געווען די נאכט פון די אכטע, האט זיך שוין אנגעהויבן די צווייטע נזירות, און פון דעסטוועגן ברענגט ער נאר איין סעט קרבנות. איז פארוואס טאקע האט רב חסדא נישט איינגעזעצט די משנה אין כריתות ווי רבי? אויב אזוי זאגט די גמרא מוז מען זאגן לכאורה מדלא מוקים לה כרבי, לימא קסבר לילה לאו מחוסר זמן. פשט לכאורה וועט מען מוזן זאגן אז די סיבה איז ווייל רב חסדא האלט אז די גאנצע יסוד וואס אונז האבן דא אוועקגעשטעלט אז די נזירות הייבט זיך אן ביינאכט און די חיוב קרבנות הייבט זיך אן אינדערפרי איז נישט ריכטיג, מען וועט מוזן זאגן אז רב חסדא האלט אז די חיוב צו ברענגען קרבנות הייבט זיך שוין אן ביינאכט, איי אונז ווייסמיר אז מען קען נישט ברענגען קרבנות ביינאכט, ריכטיג, אבער נישט ווייל מען איז נישט מחויב, נאר ס'איז א טעכנישע סיבה, און ממילא אויב אזוי, פארשטייט זיך קען מען נישט איינזעצן יענע משנה כשיטת רבי ווייל רבי האט טאקע געהאלטן אז טאמער איינער ווערט טמא ביינאכט היות וואס ער איז טמא געווארן נאכדעם וואס ער איז מחויב צו ברענגען זיין קרבנות דארף ער ברענגען צוויי סעטס קרבנות ער קען נישט נאר ברענגען איין סעט איז פארדעם לכאורה האט רב חסדא נישט איינגעזעצט יענע משנה כשיטת רבי. אמר רב אדא בר אהבה, זאגט רב אדא בר אהבה נישט ריכטיג, ס'איז נישט קיין ראיה, סאו אונז האמיר נישט קיין ראיה דא אז רבי האלט אז ביינאכט איז מען מחויב צו ברענגען קרבנות נאר טעכניש קען מען נישט, נאר הא בהא תליא, זאגט רב אדא בר אהבה דיין גאנצע הנחה וואס דו האסט אוועקגעשטעלט אז רבי האלט אז די נייע נזירות הייבט זיך אן די אכטע טאג ביינאכט, דאס איז נישט ריכטיג זאגט רב אדא בר אהבה, פשט רבי קען האלטן ביידע וועגן, רבי קען האלטן אז ביינאכט איז א זמן וואס מ'איז מחויב צו ברענגען קרבנות נאר טעכניש קען מען נישט, און רבי קען אויך האלטן אז ביינאכט איז מען אינגאנצן נישט מחויב צו ברענגען קרבנות, אבער טאקע ס'ווענדט זיך וואס רבי האלט ביי די מחלוקת, איז לויט דעם וועט מען וויסן וואס רבי'ס שיטה איז ווען די נייע נזירות הייבט זיך אן, פשט אזוי, אי אמרת לילה מחוסר זמן, אימת מיחזי לקרבן לצפרא נזירות נמי לא חיילא עד צפרא, ואי אמרת לילה אינו מחוסר זמן, נזירות טהרה חיילא מאורתא, פשט ממה נפשך, טאמער רבי האלט אז ביינאכט איז א זמן וואס מ'איז מחויב צו ברענגען קרבנות, אויב אזוי ביסטו אוודאי גערעכט, האלט רבי אוודאי אויך אז די נזירות הייבט זיך שוין אן ביינאכט, איז טאקע פארדעם טאמער א נזיר וועט טמא ווערן ביינאכט, וועט ער דארפן ברענגען צוויי סעטס קרבנות, ווייל ער איז טמא געווארן אין זיין נייע נזירות נאכדעם וואס ער איז מחויב צו ברענגען זיין קרבנות. אבער זאגט רב אדא בר אהבה, טאמער רבי האלט אז די חיוב קרבנות הייבט זיך נאר אן אינדערפרי, ביינאכט איז מען אינגאנצן נישט מחויב, אויב אזוי וועט מען טאקע זאגן אז רבי האלט אז די נייע נזירות הייבט זיך אויך אן אינדערפרי, און ביינאכט איז נאך א חלק פון די אלטע נזירות, איז ווייטער לויט רבי איז נישט שייך אזא זאך, נזיר שנטמא טומאות הרבה אינו מביא אלא קרבן אחד, און דערפאר טאקע האט רב חסדא איינגעזעצט יענע משנה כשיטת ר' יוסי בר' יהודה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, גופא, די גמרא גייט יעצט ברענגען א ברייתא, וואס אין די ברייתא וועלן מיר זעהן נאך שיטות, וואס אונז האבן שוין אויסגערעדט פארן סוגיא, בנוגע צו ווען די נייע נזירות הייבט זיך אן, זאגט די ברייתא אזוי, די ערשטע שיטה וואס אונז גיימער דא זעהן אין די ברייתא, דאס איז די שיטה פון ר' לעזער, וואס ר' לעזער האלט, פונקט ווי רבי יוסי ברבי יהודה, לאמיר זעהן, זאגט די ברייתא, נטמא בשביעי וחזר ונטמא בשביעי, א נזיר וואס איז טמא געווארן און ער האלט זיך מיטן מטהר זיין ער ווערט נאכאמאל טמא די זיבעטע טאג, און ס'געשענט נאכאמאל, ער איז זיך מטהר ער ווערט נאכאמאל טמא די זיבעטע טאג, איז היות עס איז טמא געווארן פאר די אכטע טאג, פאר די זמן חיוב קרבנות, איז אינו מביא אלא קרבן אחד, ברענגט ער נאר איין סעט קרבנות אויף אלע טומאות, וואס איז אבער טמא נטמא בשמיני וחזר ונטמא בשמיני, ער איז טמא געווארן די אכטע טאג נאכדעם איז ער שוין געווארן מחיוב צו ברענגען זיין קרבנות, דעמאלטס מביא קרבן על כל אחד ואחד ומתחיל ומונה מיד, דעמאלטס ברענגט ער א נייע סעט קרבנות אויף אלע טומאות, אבער ציילן ציילן הייבט ער אן ציילן פון די זיבעטע טאג, דברי ר' אליעזר אזוי האלט ר' אליעזר, דאס איז ממש די שיטה פון ר' יוסי בר' יהודה, וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך, חכמים זאגן קרבן אחד על הכל עד שיביא חטאתו, פשט, חכמים האלטן אז ווען הייבט זיך אן די נייע נזירות? נאר נאכדעם וואס ער איז מקריב זיין קרבן חטאת, דאס איז אנדערש ווי רבי, רבי האט געהאלטן אז די נייע נזירות הייבט זיך אן די אכטע טאג ברגע וואס מ'איז מחיוב צו ברענגען די קרבנות, האט מען געזען פריערט אדער ביינאכט אדער אינדערפרי, אבער על כל פנים די אכטע טאג ברגע ס'ווערט די אכטע טאג הייבט זיך אן די נייע נזירות, חכמים קריגן זיך. חכמים זאגן די נייע נזירות הייבט זיך נאר אן נאכדעם וואס ער האט מקריב געווען זיין חטאת, און ממילא טאמער ער העט טמא ווערן פאר ער האט געברענגט זיין חטאת, פשט ער איז טמא געווארן משך די אלטע נזירות, העט ער דארפן נאר ברענגען איין סעט קרבנות, טאמער ער העט טמא ווערן נאכן חטאת, דעמאלטס איז פשט ער איז טמא געווארן משך די נייע נזירות, דעמאלטס העט ער דארפן ברענגען צוויי סעטס קרבנות, זאגן די חכמים, הביא חטאתו ונטמא, טאמער ער האט געברענגט די חטאת און איז נאכאמאל טמא געווארן, והביא חטאתו ונטמא, און די זעלבע זאך געשענט נאכאמאל, מביא קרבן על כל אחד ואחד, דעמאלטס איז פשט יעדע מאל ער ברענגט זיין חטאת הייבט זיך אן די נייע נזירות און אז ער ווערט טמא נאכדעם דארף ער ברענגען א נייע סעט קרבנות. לייגן די חכמים צו הביא חטאתו ולא הביא אשמו, וואס איז טאמער ער האט געברענגט די חטאת אבער ער האט נאכנישט געברענגט די אשם? מונה, האלטן די חכמים נאכאלץ אלעס איז תלוי אינעם חטאת, ברגע ער האט געברענגט די חטאת הייבט זיך אן די נייע נזירות, און טאמער ער העט טמא ווערן נאכאמאל העט ער דארפן ברענגען נייע קרבנות, אבער עס האט נישט קיין שייכות צו די אשם, די אשם איז נישט מעכב אפילו פאר מען ברענגט די אשם הייבט זיך שוין אן די נייע נזירות, אזוי האלטן די חכמים, ווייטער אנדערש ווי רבי, רבי האלט די נייע נזירות הייבט זיך אן אטאמאטיש די אכטע טאג, ברענגט די ברייתא יעצט נאך א שיטה, האמיר אויך אויסגערעדט, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, רבי ישמעאל זאגט, כשם שחטאתו עיכבתו, כן אשמו מעכבו, פשט אזוי ווי די חטאת איז מעכב, די זעלבע זאך די אשם איז אויך מעכב, פשט רבי ישמעאל האלט אז מען הייבט נאר אן ציילן די נייע נזירות נאך מען איז מקריב די אשם, און ממילא טאקע לויט רבי ישמעאל, טאמער ער העט טמא ווערן פארן אשם, העט ער נאר דארפן ברענגען איין אשם איין קרבן וואס דאס העט מכפר זיין אויף אלעמען, ווייל ס'איז נאך אלץ א חלק פון די אלטע נזירות, טאמער ער העט טמא ווערן נאכן אשם, דעמאלטס איז דאס די נייע נזירות, און דעמאלטס וועט ער דארפן ברענגען א נייע סעט קרבנות. אבער אוודאי די עולה, וועט מען באלד זען, די קרבן עולה וואס ער דארף דאך אויך ברענגען א עולת העוף, איז די עולת העוף איז נישט מעכב, פשט ברגע ס'העט געברענגט די חטאת און די אשם, הייבט זיך אן די נייע נזירות. זאגט יעצט די גמרא, בשלמא לר' אליעזר, גאנץ גוט לויט ר' אליעזר, וואס דאס איז די שיטה פון ר' יוסי ברבי יהודה, פארשטיי מיר זיין שיטה, אמר קרא שטייט אין פסוק וקידש את ראשו ביום ההוא, האמיר געזען אז פון ביום ההוא דרשנ'ט מען אף על פי שלא הביא קרבנותיו, ער האלט ביום ההוא גייט ארויף אויף די זיבעטע טאג, פשט, די זיבעטע טאג, לויט ר' יוסי ברבי יהודה און לויט ר' אליעזר הייבט מען אן ציילן די נייע נזירות, און די אכטע טאג דארף מען ברענגען די קרבנות, ורבנן, די זעלבע זאך לויט די חכמים, פארשטיי מיר אויך וואס זיי טוען מיט די ביום ההוא, ההוא, אף על פי שלא הביא אשמו, פשט חכמים לערנען פון די ביום ההוא א איבעריגע ווארט, אז אפילו א נזיר האט נאכנישט געברענגט זיין אשם, ברגע ער האט געברענגט זיין חטאת, הייבט זיך אן די נייע נזירות, אבער אלא ר' ישמעאל, ההוא למה לי, אבער לויט ר' ישמעאל, וואס ר' ישמעאל האלט אז ווילאנג ער האט נישט געברענגט דעם אשם, קען ער נישט אנהייבן די נייע נזירות, איז וואס דארף מען האבן דעם ביום ההוא? וואס לערנט ער וואס דרשנ'ט ער פון ביום ההוא? ענטפערט די גמרא, אמר לך, ההוא אף על פי שלא הביא עולתו, פון ההוא לערנט ר' ישמעאל ארויס אז אפילו ער האט נאכנישט געברענגט זיין עולה, היות עס האט געברענגט זיין חטאת און זיין אשם, קען ער אנהייבן ציילן די נייע נזירות. פרעגט די גמרא, ורבנן, און לויט די חכמים, פארוואס זאגן זיי נישט אז די עולה איז מעכב? פשט, אז מען קוקט אריין אין די פסוקים אזוי ווי מען האט פריערט אויסגערעדט, וואס שטייט אין פסוק? שטייט אין פסוק די כהן איז מקריב די חטאת מיט די עולה, און נאכדעם שטייט אין פסוק ביום ההוא, איז לכאורה פארוואס האבן זיי עפעס די חכמים זיך פארלייגט אויפן חטאת אז נאך מ'האט געברענגט די חטאת דעמאלטס ביום ההוא הייבט זיך אן די נייע נזירות היות וואס חטאת און עולה שטייען צוזאמען זאלן חכמים זאגן אז מ'דארף אויך ברענגען די עולה נאר נאך די חטאת און די עולה נאר דעמאלטס וועט זיך אנהייבן די נייע נזירות ענטפערט די גמרא ניין עולה לא בעיא מיעוטא דורון בעלמא חכמים האלטן אז אויף די קרבן עולה דארף נישט קיין פסוק פשט די קרבן עולה איז נאר א דורון ס'איז נאר א מתנה ס'קומט נישט צו מכפר זיין אויף עפעס ס'איז אזא איבעריגע קרבן וואס מ'דארף ברענגען אלץ דורון און דערפאר האלטן די חכמים אז די עולה איז נישט מעכב, נאר די חטאת, נאך מ'ברענגט די חטאת, דעמאלטס הייבט זיך אן די נייע נזירות. פרעגט אבער די גמרא, מאי טעמייהו דרבנן? פשט לכאורה, לויט די חכמים, דארף מען נאך אלץ נישט האבן די ביום ההוא, פארוואס? ווייל, נניח, לאמיר זאגן ס'שטייט נישט אין פסוק ביום ההוא, ס'שטייט נאר אין פסוק וקידש את ראשו, האמיר דאך געשמועסט וקידש את ראשו מיינט אויכעט אז די נזיר הייבט אן זיין נייע נזירות, איז אויב אזוי, לויט די חכמים, שטימט די פסוקים א מחיה, די פסוק זאגט. אז די נזיר דארף ברענגען זיין חטאת מיט זיין עולה, פשט נאכדעם וואס ער ברענגט די חטאת און די עולה נאר דעמאלטס וקידש את ראשו הייבט ער אן די נייע נזירות, יעצט עולה האבן מיר דאך געשמועסט איז דורון בעלמא, איז פשוט אז מ' די עולה איז נישט מעכב מען דארף נישט ווארטן אויפן קרבן עולה, איז מען רעכנט זיך דא נאר מיטן חטאת, איז פיין זאגט די פסוק נאך מען ברענגט די חטאת וקידש את ראשו הייבט מען אן די נייע נזירות וואס דארף מען א ביום ההוא אויף דעם, איך וואלט אליין געוויסט פון די סדר הפסוקים אז די אשם איז נישט מעכב און די חטאת איז יא מעכב, און די עולה זאגסטו דאך איז א דורון בעלמא, איז ווייטער וואס דארף מען האבן די ביום ההוא? ענטפערט די גמרא, דתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, והזיר לה' את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם, פשט, אין פסוק, נאכדעם וואס שטייט אין פסוק וקידש את ראשו ביום ההוא, זאגט די נעקסטע פסוק, והזיר לה' את ימי נזרו, אז די נזיר הייבט אן די גאנצע נזירות פון פריש, און נאכדעם והביא כבש בן שנתו לאשם שטייט אין פסוק ער דארף ברענגען א אשם, איז פרעגט די ברייתא מה תלמוד לומר? וואס איז פשט פון אזא פסוק? פשט לכאורה די פסוק איז פארקערט פארוואס שטייט נישט קודם אז ער דארף ברענגען די אשם און נאר נאכדעם והזיר לה' את ימי נזרו אז ער הייבט אן די נזירות פון פריש נאר וואס דען זאגט די ברייתא ווייל לפי שמצינו שכל אשמות שבתורה שהן מעכבין יכול אף זה מעכבו פשט איך וואלט ווען געזאגט אז היות וואס מען זעט אין די גאנצע תורה אז די אשם איז מעכב וואלט איך געזאגט דא אויך די אשם איז מעכב און ווילאנג די נזיר ברענגט נישט די אשם קען ער נישט אנהייבן ציילן זיין נייע נזירות אזוי וואלט איך געזאגט איי פרעגן אלע מפרשים איך וואלט נישט אזוי געזאגט ווייל קוק אין די סדר הפסוקים שטייט קודם אין פסוק וקידש את ראשו ביום ההוא אז ער הייבט אן די נייע נזירות און נאכדעם שטייט די אשם איז ווער וואלט געזאגט אז די אשם איז מעכב איז אויף דעם זאגן די מפרשים אוודאי נישט אזוי פשט פון די סדר הפסוקים אליין איז נישט גענוג צו צושטערן א כלל וואס שטייט אין די תורה און מילא אז אונז האמיר א כלל אין די גאנצע תורה אז א אשם איז מעכב איז אפילו דא די סדר איז אביסל מאדנע אבער פון דעסוועגן איך וואלט געזאגט אז די אשם איז מעכב, איז פאר דעם זאגט די ברייתא תלמוד לומר והזיר והביא אף על פי שלא הביא הזיר, פשט פאר דעם שטייט דא נאכאמאל והזיר והביא, פשט קודם שטייט והזיר לה' את ימי נזרו און נאר נאכדעם והביא, פארוואס שטייט עס אויף אזא סדר? אז די פסוק וויל אונז לאזן הערן אז דא איז קלאר נישט אזוי, די פסוק וויל אונז קומען לאזן הערן אז דא איז קודם והזיר, קודם הייבט מען אן די נייע נזירות און נאר נאכדעם איז והביא, נאר נאכדעם ברענגט מען די אשם פשט די אשם איז נישט מעכב, איי וואס גייט דא פאר, אונז זוכן מיר דאך לויט די חכמים א לימוד אויף דעם ביום ההוא, איז ברענגט אונז די ברייתא א לימוד פון והזיר והביא אז די אשם איז נישט מעכב, כ'האב געמיינט די לימוד איז פון ביום ההוא, איז ווי תוס' שמועסט אויס אז מען דארף ביידע לימודים סיי והזיר והביא און סיי ביום ההוא, פארוואס? ווייל והזיר והביא אליין דאס איז נישט גענוג א לימוד צו זאגן אז די אשם איז נישט מעכב, ווייל ווי מ'עט שוין זעהן ר' ישמעאל ווערט נישט נתפעל פון והזיר והביא, ר' ישמעאל זאגט פארקערט אז והזיר והביא איז א ראיה צו זיין שיטה אז די אשם איז יא מעכב, מילא והזיר והביא אליין איז נישט גענוג, דערפאר דארף איך אויך האבן די ביום ההוא, וואס ביום ההוא זאגט אונז אז והזיר והביא איז טאקע א מיעוט אז סקומט צו ממעט זיין די אשם אז די אשם איז נישט מעכב איי זאל שטיין נאר ביום ההוא נישט והזיר והביא דאס איז אויך נישט גוט ווייל ווען סוואלט נאר געשטאנען ביום ההוא וואלט איך געזאגט וואו שטייט אין פסוק ביום ההוא נאך די עולה איז ביום ההוא קומט צו ממעט זיין א עולה אז א עולה איז נישט מעכב פשט איך דארף האבן ביידע סיי והזיר והביא און סיי ביום ההוא, אזוי האלטן די חכמים, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, ער קריגט זיך, און ער זאגט והזיר והביא נישט קיין ראיה, ער האלט והזיר והביא אימתי הזיר, בזמן שהביא, פשט די פסוק זאגט פונקט פארקערט אז אימתי הזיר ווען קען מען אנהייבן ציילן די נייע נזירות נאר נאכדעם וואס הביא נאר נאכדעם וואס מען ברענגט די אשם, איז פארדעם האלט רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אז די אשם איז יא מעכב, זאגט יעצט די גמרא, מאן תנא להא דתנו רבנן, ווער איז די תנא וואס האט געלערנט די קומענדיגע ברייתא, שטייט אין א ברייתא, אשה שנדרה בנזיר ונטמאה, א פרוי וואס האט אונטערגענומען אויף זיך נזירות, און זי איז טמא געווארן, יעצט, נאכדעם וואס זי איז טמא געווארן, האט זי זיך מטהר געווען, זי האט מפריש געווען איר קרבנות, און נאכדעם וואס זי האט מפריש געווען איר קרבנות, ואחר כך הפר לה בעלה, האט דער מאן מפר געווען איר נזירות, א מאן קען מפר זיין די נדרים פון א פרוי, איז דער מאן קען מפר זיין די נזירות פון די פרוי, איז וואס טוט מען יעצט מיט די דריי קרבנות וואס די פרוי האט מפריש געווען, זי האט דאך מפריש געווען צוויי עופות א חטאת מיט א עולה און א אשם, וואס טוט מען מיט דעם, איז די דין אזוי, מביאה חטאת העוף, די חטאת העוף ברענגט זי, ואינה מביאה עולת העוף, די עולת העוף ברענגט זי נישט און די אשם אויך נישט, איז ווער איז דער תנא וואס האלט אזוי, אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא ר' ישמעאל היא, דאס איז ר' ישמעאל פארוואס? ווייל חכמים, חכמים האבן מיר געזען חכמים האלטן אז די עולה איז א דורון בעלמא, יעצט טאמער די עולה איז א דורון בעלמא, פשט ס'איז סתם א קרבן א נדבה כאילו וואס א מענטש ברענגט וואס די נזיר דארף ברענגען, איז אויב אזוי אפילו אז מ'עט זאגן אז די פרוי ווערט אויס נזיר ברגע וואס די מאן האט מפר געווען, איז פארוואס זאל זי נישט קענען ברענגען איר עולה? ס'איז א דורון בעלמא. און אז ס'שטייט דא אז זי ברענגט נישט די עולה, איז פשט ס'גייט כשיטת ר' ישמעאל, וואס ר' ישמעאל איז דאך ממעט פון ביום ההוא די קרבן עולה. איי חכמים האבן דאך פריערט געזאגט ס'איז דורון בעלמא, זעהן מיר אז ר' ישמעאל קריגט זיך אויף די נקודה מיט די חכמים. ר' ישמעאל האלט אז עולה איז נישט קיין דורון בעלמא. ר' ישמעאל האלט אז די עולה קומט לכפרה פאר די נזירות, און ממילא אויטאמאטיש אז די מאן אז האט איר געמאכט אויס נזיר, ברענגט זי נישט דעם עולה, ווייל זי דארף עס מער נישט ברענגען, איי פארוואס די חטאת ברענגט זי יא? עמיר שוין זעהן, זאגט די גמרא, מאי קסבר וואס גייט דא פאר? אי קסבר בעל מיעקר עקר, טאמער די תנא פון די ברייתא, רבי ישמעאל האלט אז ווען א מאן איז מפר א נדר איז ער עוקר די גאנצע נדר למפרע, פשט ווען די מאן האט מפר געווען די פרוי'ס נזירות מאכט ער איר אויס נזירה כאילו זי איז קיינמאל קיין נזירה נישט געווען, אויב אזוי חטאת העוף נמי לא לייתי, און וויאזוי קען זי ברענגען די חתס? טאמער זי איז קיינמאל קיין נזיר נישט געווען איז פשט די חטאת איז נישט קיין חטאת, מען קען נישט סתם מנדב זיין א חטאת אין בית המקדש, ווייטער אי קסבר בעל מיגז גייז, עסטו מיר זאגן אז ר' ישמעאל האלט אז ווען א מאן איז מפר א נדר איז נישט פשט אז עס איז עוקר למפרע, נאר עס איז מכאן ולהבא פון יעצט און ווייטער איז זי מער נישט קיין נזירה אבער דאס וואס איז געווען איז געווען, א נזירה איז זי געווען, אויב אזוי עולת העוף נמי לייתי, און פארוואס זאל זי נישט ברענגען די עולה און די זעלבע זאך די אשם, ווי נישט ווי, זי האט מפריש געווען די קרבנות בשעת וואס זי איז געווען א ריכטיגע נזירה, יעצט טאקע איז זי אויס נזירה, אבער דעמאלטס איז זי געווען א ריכטיגע נזירה, און פארוואס זאל זי נישט קענען ברענגען אלע קרבנות? ענטפערט די גמרא, לעולם קסבר בעל מיעקר עקר, אוודאי האלט ר' ישמעאל אז ווען א מאן איז מפר א נדר פון א פרוי, איז ער עס עוקר למפרע, פשט די פרוי איז קיינמאל קיין נזירה נישט געווען, איי טאמער איז זי נישט געווען קיין נזירה, וויאזוי ברענגט זי דעם חטאת? ווייל ר' ישמעאל סבר לה כר' אלעזר הקפר, ר' ישמעאל האלט ווי ר' אלעזר הקפר, דאס האמיר שוין געזעהן, ר' אלעזר הקפר, ר' אלעזר הקפר האלט אז די סיבה וואס די נזיר ברענגט זיין חטאת איז ווייל ער האט געזינדיגט, ווייל א מענטש טאר זיך נישט פורש זיין פון הנאת עולם הזה, א מענטש וואס איז זיך סתם מפריש איז א פרוש, איז ווערט ער גערופן א חוטא, איז פארדעם אויף די עבירה וואס א מענטש האט זיך מפריש געווען מן היין, פאר דעם דארף מען ברענגען די חטאת וואס איז א כפרה אויף דעם, און ממילא די פרוי אפילו טאקע זי איז קיין נזירה נישט געווען ווייל די מאן האט אלץ עוקר געווען, אבער ווי נישט ווי ס'איז דאך דא אריבער אפאר טעג צו דרייסיג טאג וואס זי האט נישט געטרינקען קיין וויין, און אויף דעם דארף זי א כפרה, און דערפאר די חטאת העוף וואס קומט צום מכפר זיין אויף דעם דארף זי ווייטער ברענגען, דתניא, ברענגט טאקע די גמרא א ברייתא דרבי אלעזר הקפר, רבי אלעזר הקפר ברבי אומר, רבי אלעזר הקפר ברבי איז א לשון חשיבות, זאגט רבי אלעזר הקפר מה תלמוד לומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, פארוואס שטייט אין פסוק וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא זה, וואסערע חטא האט דער נזיר געטוהן? אלא שציער עצמו מן היין, דאס אז ער האט זיך מצער געווען פון וויין דאס איז א חטא, וקל וחומר, מאכט רבי אלעזר הקפר א קל וחומר, און מה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה, איינער וואס איז זיך סתם מקבל תעניתים און סיגופים, איז אוודאי און אוודאי ווערט גערופן א חוטא, איז על כל פנים, ר' ישמעאל האלט כשיטת ר' אלעזר הקפר, איז דרך אגב, די ראשונים שמועסן אויס, לאמיר שוין זאגן, ער האלט כשיטת רבי אלעזר הקפר, אבער ווי נישט ווי רבי אלעזר הקפר רופט דאך יעדער נזיר א חוטא נישט נאר א טמא'נע נזיר און ווי מ'וועט שוין זעהן אפילו א טהור'ע נזיר אויך, איז אויב אזוי פארוואס זאל מען נישט זאגן די זעלבע דין ביי א פרוי א טהור'ע נזירה? יעצט ביי א טהור'ע נזירה איז די דין נישט אזוי, פשט אז לאמיר זאגן א פרוי האט זיך אונטערגענומען נזירות און זי איז נישט טמא געווארן און זי האט געענדיגט איר נזירות זי האט מפריש געווען איר קרבנות יעצט איז די מאן עוקר איר נדר די מאן איז מפר איר נזירות איז דא זאגט מען נישט זאל ווייטער ברענגען איר חטאת ווייל מען האלט ווי ר' אלעזר הקפר, נאר דא זאגט מען זי קען נישט ברענגען קיין שום קרבן, איז וואס איז אנדערש א טהור'ע נזיר פון א טמא'נע נזיר, איז אויף דעם ענטפערט תוס' אז די חילוק איז אז א טהור'ע נזיר וואסערע חטאת ברענגט ער א בהמה, א טמא'נע נזיר ברענגט א חטאת העוף, און ממילא זאגט תוס' און אנדערע ראשונים ס'דא א חילוק צווישן א חטאת בהמה און א חטאת העוף, ווייל א חטאת בהמה איז נישט דא אזא מושג אז א מענטש ברענגט א חטאת בהמה על הספק, א חטאת העוף אבער, דאס קען מען יא ברענגען על הספק, און דערפאר, זאגט תוספות אז די דין אז א פרוי נאכדעם וואס מען האט עוקר געווען איר נזירות קען זי ווייטער ברענגען די חטאת על שציערה עצמה מן היין, דאס קען מען נאר זאגן ביי א חטאת העוף, וואס א חטאת העוף קומט על הספק, זאגט מען אויך זי האט זיך מצער געווען על היין, מען האלט ווי רבי אלעזר הקפר, ברענגט זי ווייטער דעם חטאת העוף, אבער א חטאת בהמה, דארט איז נישט דא אזא מושג. על כל פנים צוריק צום סוגיא, פרעגט אבער די גמרא, רבי אלעזר הקפר, דרש'נט זיין לימוד, פון דעם וואס שטייט אין פסוק וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, וואו שטייט דאס, והא בנזיר טמא כתיב, ואנן אפילו נזיר טהור קאמרינן, דער פסוק שטייט ביי נזיר טמא, לויט רבי אלעזר הקפר איז דאך די זעלבע חשבון ביי א טהור'ע נזיר, א טהור'ע נזיר האט זיך אויך מצער געווען מן היין, איז אוודאי ווערט ער אויך גערופן א חוטא. איי פון וואו האמיר א לימוד, די לימוד איז דאך נאר ביי נזיר טמא? ענטפערט די גמרא, קסבר רבי אלעזר הקפר, נזיר טהור נמי חוטא הוא, והיינו טעמא דכתיב בנזיר טמא, הואיל ושנה בחטא, פשט אוודאי האלט רבי אלעזר הקפר אז א נזיר טהור הייסט אויך א חוטא, ווייל ער האט זיך מצער געווען מן היין, נאר די סיבה טאקע פארוואס דער פסוק שטייט ביי א נזיר טמא, איז ווייל א נזיר טמא האט צוויי מאל געזינדיגט, איין מאל ווען ער האט מקבל געווען אויף זיך א נזירות, ער האט זיך מצער געווען מן היין, און די צווייטע מאל יעצט גייט ער זיך דארפן נאכאמאל מצער זיין מן היין ווייל ער גייט דאך דארפן אנהייבן די נזירות פון פריש, דערפאר שטייט דער פסוק דייקא דארט.